ברוך השם, מסכת סוכה, דף ט' עמוד א', די משנה, זאגט די משנה, סוכה ישנה, א אלטע סוכה, וואס זיי ווי אלט איז דאס? ווי די משנה וועט ווייטער זאגן, ער האט עס געמאכט פאר יום טוב דרייסיג טעג פריער, און ער האט נישט געזאגט ער מאכט עס לשם חג. בית שמאי פוסלין. די בית שמאי זאגן אז די סוכה איז פסול ווייל סוכה דארף ווערן געמאכט לשמה, און דאס איז געווארן געמאכט סתם. אויב ס'זאל נישט זיין קיין סוכה ישנה, קיין אלטע סוכה וואס איז געווארן געמאכט דרייסיג טעג פאר סוכות, וואלטן זיי, זענען זיי מכשיר די בית שמאי, ווייל שואלים בהלכות החג קודם לחג שלושים יום, איז סתם דער וואס ער מאכט א סוכה מאכט ער עס וועגן מצוות סוכה, אבער פאר דרייסיג טעג איז סתם מאכט מען דאס נישט לשם חג. ובית הלל מכשירין, די בית הלל זענען מכשיר ווייל זיי זאגן אז סוכה דארף נישט ווערן געמאכט לשם חג. ואיזו היא סוכה ישנה? וועלכעס הייסט דאס סוכה ישנה וואס דארט קריגן זיך די בית שמאי מיט די בית הלל וואס די בית שמאי פסל'ען כל שעשאה קודם לחג שלושים יום, אויב כ'האב עס געמאכט פאר סוכות דרייסיג טעג, אבל אם עשאה לשם חג, אויב כ'האב עס געמאכט לשם יום טוב, אפילו מתחילת השנה, אפילו אין אנפאנג יאר, כשרה, איז עס כשר, דאס דערציילט ער מיר אליבא דבית שמאי, ווייל לויט די בית הלל איז דאך אפילו עשאה מתחילת השנה שלא לשם חג, איז דאך עס אויכעט כשר. רש"י, סוכה ישנה, כדמפרש, ווי די משנה איז גלייך מפרש, שעשאה קודם לחג, כ'האב געמאכט די סוכה פאר יום טוב, שלושים יום, דרייסיג טעג, ולא פירש און ער האט נישט געזאגט שהוא לשם חג אז ער מאכט די סוכה וועגן יום טוב, בית שמאי פוסלין דבעו סוכה לשמה, זיי זאגן די סוכה דארף ווערן געמאכט לשם מצוות סוכה, וזו און אויב דאס איז א סוכה ישנה, סתם נעשית, איז געווארן געמאכט סתם לשם צל אבער נישט לשם מצוה, ואילו תוך שלושים לחג הוה, ווען ער זאל עס געווען מאכן דרייסיג טעג פאר סוכות, כיוון דשואלים בהלכות החג קודם לחג שלושים יום, ווייל מען טוט דאך דרש'נען די הלכה פון סוכות פאר סוכות דרייסיג טעג, סתם העושה, סתם איינער מאכט א סוכה אין די דרייסיג טעג פאר סוכות, לשם חג הוא עושה, מאכט ער עס לשם מצוות סוכה. אבל קודם שלושים, אז מען מאכט די סוכה פאר דרייסיג טעג, סתמא מען מאכט עס סתם לאו לחג, מאכט מען עס ניט פאר סוכות. ובית הלל מכשירין, דלא בעינן סוכה לשם חג, די בית הלל זאגן אז די סוכה דארף נישט ווערן געמאכט לשם חג, כשרה, אז מען מאכט לשם חג אפילו מתחילת השנה איז כשרה לבית שמאי איצטריך, דא רעדט מען אליבא דבית שמאי, ווייל לויט די בית הלל אפילו מען מאכט עס ניט לשם חג און מען מאכט עס מתחילת השנה איז אויכעט כשרה. פרעגט די גמרא, מה טעמא דבית שמאי, וואס איז דער טעם פון די בית שמאי וואס זיי זאגן אז סוכה דארף ווערן געמאכט לשמה? ענטפערט די גמרא, אמר קרא, שטייט אין פסוק חג הסוכות שבעת ימים לשם, זאגן מיר סוכה העשויה לשם חג בעינן, איך דארף א סוכה וואס ווערט געמאכט לשם חג, ווייל עס שטייט דאך לשם, חג הסוכות שבעת ימים לשם, זאלסט עס מאכן לשם, לשם מצוות המלך. ובית הלל. וואס טוהן די בית הלל מיט דעם פסוק? דא ווייזט דאך אויס אז די סוכה זאל איך מאכן לשם לשם מצוות המלך. ההוא מיבעי ליה, זיי דארפן האבן דעם פסוק לכדרב ששת, אויף די דרשה וואס רב ששת זאגט. דאמר רב ששת משום רבי עקיבא, רב ששת האט געזאגט אין נאמען פון רבי עקיבא. מנין לעצי סוכה, פון וואנעט ווייסן מיר די האלץ פון סוכה, שאסורין כל שבעה, אז די גאנצע זיבן טעג פון חג הסוכות טאר איך נישט קיין הנאה האבן פון די האלץ פון סוכה? די תוספות איז דא מחלק, אז מדין תורה איז אסור כל שבעה, ווען די סוכה שטייט טאר מען נישט אראפנעמען א שטיקל האלץ, אבער ווען די סוכה איז איינגעפאלן אז ס'איז אוועק בטל געווארן די מצוה, דעמאלט איז עס נישט אסור מדין תורה, נאר מדרבנן, איז דאס וואס שטייט אין גמרא דא ביי אונז ווייזט דאך אויס אז ס'איז אסור מדין תורה, כל שבעה מיינט מען ווען די סוכה שטייט, פון וואנען ווייס איך דאס? תלמוד לומר, שטייט אין פסוק חג הסוכות שבעת ימים לה'. ותניא מיר האבן געלערנט, ר' יהודה בן בתירא אומר, ר' יהודה בן בתירא זאגט, כשם שחל שם שמים על החגיגה, אזוי ווי ווען איינער ברענגט יום טוב שלמי חגיגה, איז דער שם שמים אויף דעם חל, אז מען טאר נישט פון דעם הנאה האבן, ביז נאכדעם מ'איז מקטיר די אימורין, נאכדעם איז מען נישט זוכה משולחן גבוה ווי א עבד נעמט א מתנה, כך די זעלבע זאך חל שם שמים על הסוכה, אז אלע זיבן טעג ווען סגייט אן די מצוות סוכה טאר מען נישט קיין הנאה האבן פון די עצי סוכה, שנאמר שטייט אין פסוק חג הסוכות שבעת ימים לה'. זאג מיר אזוי, מה חג, אזוי ווי די קרבן חגיגה לשם איז חל אויף דעם שם שמים און מען טאר נישט פון דעם הנאה האבן ביז נאך הקטרת האימורין וואס מען איז זוכה משולחן גבוה, אף סוכה לשם, אויף די סוכה איז אויך חל שם שמים מען טאר נישט הנאה האבן. פרעגט די גמרא, ובית שמאי נמי מיבעי ליה להכי, די בית שמאי דארפן דאך אויך האבן דעם פסוק חג הסוכות שבעת ימים לשם, אויף דעם דין אז ס'איז חל שם שמים אויף די ווענט פון סוכה און מען טאר נישט קיין הנאה האבן כל שבעה, ענטפערט די גמרא אין הכי נמי, ס'איז ריכטיג אזוי, די בית שמאי לערנען נישט אפ פון פסוק חג הסוכות שבעת ימים לשם, ווייל זיי דארפן דאס האבן אז עצי סוכה איז אסור כל שבעה. אלא מאי טעמייהו דבית שמאי, וואס איז דער טעם פון בית שמאי אז א סוכה דארף ווערן געמאכט לשם מצוות סוכה? כתיב קרא אחרינא שטייט א צווייטן פסוק חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, זאגן מיר, סוכה העשויה לשם חג בעינן. איך טוה טייטשן אזוי, כאטש עס שטייט חג הסוכות, זאג איך, טוה איך סרסיה ודרשיה, זאגן, סוכות תעשה לחג, די סוכה דארף ווערן געמאכט לשם מצוות סוכה. ובית הלל, וואס טוהן די בית הלל מיט דעם פסוק חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ההוא מיבעי ליה, זיי דארפן דאס האבן דעם פסוק, לעושין סוכה בחולו של מועד, אז מען קען מאכן א סוכה חול המועד, אויב אפילו איינער האט נישט געמאכט די סוכה פאר סוכות, קען ער מאכן די סוכה חול המועד. ובית שמאי סבירא להו, די בית שמאי האלטן כרבי אליעזר, ווי ר' אליעזר, דאמר וואס ר' אליעזר לערנט אין עושין סוכה בחולו של מועד, אז מען טאר נישט מאכן קיין סוכה חול המועד, ווייטער כ"ז עמוד ב' אין צווייטן פרק איז דא א מחלוקת פון רבי אליעזר מיט די רבנן וועגן דעם. פרעגט די גמרא ובית הלל, בית הלל וואס זיי זאגן די סוכה דארף נישט זיין געמאכט לשמה, דארף דאך לכאורה אויסקומען אז ביי ציצית איז דאך די קיום המצוה, וואס איך בין אנגעטון א בגד פון ד' כנפות מיט ציצית, איז אנהענגען די ציצית דארף אויך נישט זיין לשמה, לית להו, האלטן זיי נישט די דרב יהודה אמר רב, וואס רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ס וועגן, דאמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ס וועגן, עשאה מן הקוצים, ער האט געמאכט די ציצית מן הקוצים, בשעת די וועבן די מלבוש האט זיך אפגעריסן פעדעם אין די לענג, און מען האט זיי צוזאמענגעבינדן, און זיי הענגען ביי דעם עק פון בגד, נאכדעם וואס ס'איז געווארן געוועבט, ס'ווערט אנגערופן קוצים ווייל זיי שטארן ארויס ווי קוצים. ומן הנימין, אדער האט עס געמאכט. פֿון פֿעדעם, װאָס מ'האָט דאָרט בײַ דעם ברעג האָט מען צוגענײט, איז געבליבן שטיקלעך פֿעדעם, װאָס הענגען אַראָפּ, און פֿון דעם האָט מען געפֿלאָכטן די ציצית. און מן הגרדין, מן הגרדין רופֿט זיך אָן דאָרט די פֿראַנצעס, װאָס שטאַרט דאָרט אַרױס אונטן בײַ דער מלבוש. ס'בלײַבט איבער פֿון דער אריגה, טוט מען דאָרט, לאָזט מען דאָרט איבער בײַ דער ברעג. הענגט דארט אראפ, האט ער פון דעם געפלאכטן ציצית פסולה, איז פסול. פארוואס? ווייל דאס איז דאך שוין געהאנגען פריער אין מלבוש, ס'איז נישט געווארן אויפגעהאנגען לשם מצוות ציצית, איז דאס נישט קיין עשיה לשמה. ווי איז אבער מן הסיסין? סיסין ווערט אנגערופן די שפולן מיט פעדעם, האט ער פון דארט ארויסגענומען פעדעם און ער האט זיי געפלאכטן, געמאכט ציצית און אנגעהאנגען, כשרה, איז כשר, וויילע ווען ער האט עס אויפגעהאנגען אין דעם בגד, האט ער עס אויפגעהאנגען לשם מצוות ציצית. די טויה דארף נישט זיין לשמה. טויה, די שפינען מאכן די פעדעם, דאס איז נישט פון די עשיה, נאר די עשיה איז נאר די ארויפהענגען. כי אמריתה קמיה דשמואל, רב יהודה דערציילט, אזוי האט געזאגט רב, ווען איך האב אבער געזאגט די הלכה פאר שמואל'ן, רב יהודה האט פריער געלערנט ביי רב, נאכדעם ווען רב איז נפטר געווארן האט ער געלערנט ביי שמואל'ן, און ער האט איבערגעזאגט פאר שמואל'ן וואס רב האט אים געזאגט. זאגט ער ווען איך האב דאס דערציילט פאר שמואל'ן האט שמואל געקריגט אויף דעם, אמר לי, ער האט מיר געזאגט אף מן הסיסין נמי פסולה, אפילו מען מאכט די פעדעם פון די שפולן איז עס אויך פסול, דבעינן טויה לשמה, ווייל עס דארף זיין טויה לשמה, רש"י איז נישט גורס דאס ווארט אלמא. ווייל אויב כ'בין גורס אלמא ווייזט אויס אז די קשיא איז נאר פון שמואל, אבער אין אמת'ן פון רב איז אויך א קשיא, די קשיא איז דאך פון ביידע, ווייל און סיי לויט רב און סיי לויט שמואל דארף זיין עשיה לשמה, נאר זיי קריגן זיך וועלכע ס'הייסט עשיה, לויט רב'ן הייסט די מאכן נאר די ארויפהענגען, און לויט שמואל'ן הייסט די מאכן אויך די טויה די שפינען, אבער עשיה לשמה האלטן דאך ביידע, איז דאך נישט די ראיה בלויז פון שמואל'ן נאר פון ביידע פאסט זיך נישט אלמא. איז דאך שווער. אזוי ווי ביי ציצית זעהען מיר עס דארף זיין לשמה, הכא נמי דא אויך ביי סוכה ניבעי סוכה עשויה לשמה, זאל איך דארפן די סוכה מאכן לשמה? ענטפערט די גמרא, שאני התם, ביי ציצית איז עפעס אנדערש, דאמר קרא שטייט אין פסוק גדילים תעשה לך, זאגן מיר לך לשם חובך, ווען די מאכסט אן די ציצית זאלסטו זיי אנמאכן לשם חוב מצוות ציצית. פרעגט די גמרא, הכא נמי, חג הסוכות תעשה לך לשם חובך, זאגט ביי סוכות אויך די זעלבע זאך, שטייט חג הסוכות תעשה לך לשם חובך, זאגט די גמרא, ההוא מיבעי ליה, דעם לך וואס שטייט ביי סוכה דארף איך האבן למעוטי גזולה, אז לך זאל זיין פון דיר א גע'גנב'עטע סוכה, ביסטו נישט יוצא. פרעגט די גמרא, התם נמי מיבעי ליה למעוטי גזולה? ביי ציצית דארף איך אויך האבן צו זאגן אז ציצית גזולה בין איך נישט יוצא. זאגט די גמרא, התם דארטן ביי ציצית כתיב קרא אחרינא, דארט שטייט א צווייטע פסוק וואס איך לערן אפ פון צווייטן פסוק אז ס'מוז זיין אייגענע נישט די גע'גנב'עטע, שטייט ועשו להם ציצית, זאג איך משלהם, ס'דארף זיין זייערס. נישט קיין גע'גנב'עטע. איז דאך מיר איבריג דער אנדערער לך, זאג איך לשם חובך, אז די מצוות ציצית דארף זיין די עשיה לשם מצוות ציצית. אבער דא ביי אונז ביי סוכה איז נאר דא איין מאל לך, קומט עס ממעט זיין גזולה, אז א סוכה גזולה איז מען נישט יוצא. אבער לשמה האב איך נישט קיין פסוק. רשי. העושה סוכתו תחת האילן, איינער מאכט זיין סוכה אונטער א בוים, די צווייגן פון בוים באדעקן אויבן אויף דער סוכה, כאילו עשאה בתוך הבית. איז די זעלבע זאך ווי ער וואלט געמאכט די סוכה אין הויז און די סוכה איז פסול. סוכה על גבי סוכה, איין סוכה איז געבויט אויף דער אנדערע סוכה, דאס הייסט אז דער סכך פון דער אונטערשטע סוכה דאס איז דער פלאר פון דער אויבערשטע סוכה. העליונה כשרה, די אויבערשטע סוכה איז כשר, והתחתונה פסולה, און די אונטערשטע איז פסול, ווייל א סוכה וואס ס'האט צוויי סככים איז פסול, די גמרא וועט ווייטער זאגן ווי ווייט איז איין סכך פון דעם אנדערן, ס'זאל זיין פסול מכח צוויי סככים. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט. אם אין דיורין בעליונה, אויב אויבן קאן מען נישט וואוינען, התחתונה כשרה, איז די אונטערשטע סוכה כשר, ווי די גמרא וועט ווייטער אריינלערנען, אז דא רעדט זיך בשעת הדחק קאן מען וואוינען די אויבערשטע. ווייל דער דער פלאר, דאס הייסט דער פלאר פון דער אויבערשטער וואס איז דער סכך פון דער אונטערשטע, שאקלט זיך. אויב מען קען דארט אינגאנצן נישט וואוינען, רופט זיך עס אן איין סוכה, ווייל דער אויבערשטער סכך הייסט ווי גארנישט, וועט דער תנא קמא אויך לערנען התחתונה כשרה, אויב מען קען וואוינען. אין די אויבערשטע וועלן אלע לערנען התחתונה פסולה, נאר די וואס די מחלוקת איז ווי מען קען וואוינען אין דער אויבערשטע על ידי הדחק. רש"י, כאילו עשאה בתוך הבית ופסולה, די סוכה איז פסול כדתניא בברייתא בגמרא, סוכה על גבי סוכה התחתונה פסולה,

גמרא, אמר רבא האט רבא געזאגט, מיר דארפן דא מקדים זיין אזוי, די שיעור פון א סוכה, די קלענסטע סוכה מוז האבן זיבן טפחים אויף זיבן טפחים.

וויפיל דארף איך לייגן סכך? אז איך לייג איין און פֿופֿציק טפחים סכך איז צילתה מרובה מחמתה איז די סוכה כשר. ווי וועט זיין איך האב געלייגט איין און פֿופֿציק טפחים שכר. צוגעדעקט א רוב סוכה און אויף די אנדערע ניין און פערציג ווי עס שיינט אריין די זון, פארשטייט זיך ס'איז צוזאמענגעשפרייט אויף די ערטער איז דא די צווייגן פון בוים ארט מיר נישט ווייל אן די צווייגן פון בוים האב איך דאך שוין א כשר'ע סוכה. ווי איז אבער אז די צווייגן פון בוים זענען אויף דעם כשר'ן סכך, זייער שאטן איז אויף דעם כשר'ן סכך, זענען פונקטליך אנטקעגן דעם כשר'ן סכך, איז די שיטה פון רש י איז אז מצרף סכך פסול בהדי סכך כשר, אז די ארט איז דער סכך כשר אויך ווערט גערעכנט פאר פסול, לויט תוספות איז נישט אזוי, לויט תוספות אויב איך האב אונטן ליגן סכך כשר נאכער קומט ארויף אויבן סכך פסול ארט מיר נישט, אזוי איז ווייטער אין תוספות דף י עמוד א' דיבור המתחיל פירס, אין ראש איז דא דער ענין באריכות נאר דער ראש. ברענגט אראפ א שיטה פון אבי עזרי דער ראש איז ענדע סימן י ד, און דער קרבן נתנאל אות ק זאגט אז דאס איז אויך די שיטה פון רש י אז אויב ס'איז דא צווייגן פון בוים אויף דעם כשר'ן סכך ווערט דער כשר'ער סכך אויך גע'פסל'ט, זאל מען לערנען ווי רש י, אמר רבא. לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אין דער משנה אז תחת האילן, די סוכה וואס איז תחת אילן כאילו עשאה בתוך הבית, אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו, נאר אז די צל, די צווייגן זענען מער ווי די חמה, למשל די צווייגן פון דעם אילן פארנעמען,

ממאי? פון וואנען ווייס איך אז דעמאלט איז כשר אויב חמתו מרובה מצלתו. מדקתני ווייל עס שטייט כאילו עשאה בתוך הבית, ס'גלייך מ'האט עס געמאכט אין שטוב. אויב די סוכה איז אונטערן בוים, למה לי למיתני, וואס דארף ער מיר לערנען כאילו עשאה בתוך הבית, ס'גלייך מ'האט עס געמאכט אין שטוב. ביידע זאכן. תוך הבית און תחת האילן, לערן איך דאך אפ פון איין פסוק, וואס דארפן מיר תולה זיין איינס אין דעם אנדערן? אלא נישט דאס וואס ער גלייכט צו צו דעם בית, זאגן אז דער דין פון דארטן איז דא, ווייל ביידע ווייס איך דאך פון איין פסוק, נאר גייט מיר זאגן די מציאות פון דער זאך, הא קא משמע לן דאילן דומיא דבית,

מרובה מצלתו, אפילו אין אזאין פאל וואס די חמתו, די צווייגן פון דעם בוים זענען זייער ווינציג, און דאס איז מער ווי דער צל, דאס הייסט אז דער בוים דעקט נישט צו קיין רוב סוכה, לאמיר זאגן אין אונזער פאל, דעקט נאר צו די סוכה, דרײַסיק סקווער פוט ווערט צוגעדעקט פון דעם בוים, און איין און פֿופֿציק איז דא כשר'ע, מאי הוי פארוואס זאל זיין די סוכה כשר? הא קא מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר, דער סכך פסול איז אנטקעגן דעם סכך כשר, ווערט דאך דער סכך כשר אויך פסול, איך קען נישט זאגן. אז די משנה מיינט מען צו זאגן אין אזאין פאל וואס די צווייגן פון בוים זענען נישט כנגד פון צעלט אין די סוכה, דאס הייסט איין און פופציג טפחים האב איך פארדעקט מיט כשר'ן סכך און די אנדערע דרייסיג צווייגן פון דעם בוים גייען במקום אוויר, דעמאלט איז מיר א פשיטא אז ס'איז כשר. וואס זשע דארף מען די משנה דערציילן אויף דעם אט דעם דין, דכאילו עשאה, אז די תחת האילן איז גלייך כאילו עשאה בתוך הבית, אבער אויב חמתו מרובה מצלתו איז עס גוט, אויב ס'איז אזאין פאל איז דאך מער א פשיטא, מוז איך דאך זאגן אז די פשט איז אזוי, אז די פ ד די איין און פופציג האב איך כשר'ע סקווער טפחים אויף די סוכה, און פון דעם אילן איז דא נאר דרייסיג, צוואנציג, אבער דיע צוואנציג צי דרייסיג סקווער טפחים זענען דאך אויף די כשר'ע, איז דאך דיע כשר'ע סכך וואס אנטקעגן דיע פסול'ע ווערט דאך גארנישט ניט גערעכנט, פארוואס זאל זיין די סוכה כשר? הא קא מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר? מחובר איז דאך סכך פסול, ווייל די תורה זאגט באספך מגרנך ומיקבך אז די סכך זאל זיין פון א זאך וואס דו טוסט צוזאמען נעמען פון גורן ויקב פסולת גורן ויקב, פארוואס זאל דא זיין כשר? אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, ווייסטו פארוואס ס'איז כשר? בשחבטן, ער האט גענ אראפגעלאזט די צווייגן אונטן, און ער האט אויסגעמישט צוזאמען מיט דעם סכך כשר, און מען זעהט ס'איז נישט בעין, און דער סכך כשר איז מער רב ווי די סכך מחובר, איז עס מבטל, ווייל מדין תורה ווערט דאך בטל ברוב. נו איך פארשטיי נישט, קודם כל אין מבטלין איסור לכתחילה, נו דאס וואלט מען לכאורה געקאנט פארענטפערן, דא הייסט עס נישט קיין איסור. דעמאלט ווען איך האב עס אויסגעמישט איז דאך געווען פאר סוכות, פאר סוכות האט עס נאך נישט קיין שם פסול, ס'הייסט נאך נישט קיין סכך פסול, אבער ווי טרעפט מען אזוין ביטול ברוב ווי איך קען גיין אפטיילן איין חלק פון דעם אנדערן חלק? און מיט דעם ביטול ברוב זעמער געוואוינט צו זאגן ס'האט זיך אויסגעמישט איך קען נישט אפטיילן דעם מיעוט איסור, זאגן מיר דער רוב היתר איז מבטל דעם איסור?

אז אין אזא פאל חמתו מרובה מצלתו איז כשר, אין די משנה זאגט מען דווקא כאילו עשאה בתוך הבית, צו דערציילן אז דער פסול איז דווקא בית, אויב ווידער חבטן איז דאך נישטא קיין שום פסול, ס'איז נישט אונטער צוויי סככים, ווייל ווייל איז דאך חמתו. איז דאך מערער פון דעם בוים, ווייל די צווייגן איז דאך ווינציג, און סכך כשר איז מער, פארוואס זאל זיך עס פסל'ען? ס'איז נישט דא דער פסול פון צוויי סככים, ס'איז נישט דא דער פסול פון מחובר, ווייל ס'איז דאך געווארן בטל ברוב. זאגט די גמרא, דו פרעגסט מאי למימרא? מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען, ניגזור איך זאל גוזר זיין. היכא דחבטן דא וואו מען האט אויסגעמישט אטו היכא דלא חבטן צוליב דעם ארט מען האט ניט אויסגעמישט קא משמע לן דערציילט מען דלא גזרינן אז מען נישט גוזר פרעגט די גמרא הא נמי תנינא די זאך אז מען נישט גוזר האבן מיר אויך געלערנט אז מען נישט גוזר חבטן צוליב לא חבטן. האבן מיר געלערנט, הדלה עליה האט אויפגעהויבן אויף דער סוכה, את הגפן די צווייגן פון א גפן, ואת הדלעת, ואת הקיסוס, דאס איז אזעלכע סארט צווייגן וואס די מ'קען זיי אזוי ארויף לייגן אויף די סוכה, וסיכך על גבן מ'האט דאס געלייגט פאר סכך פסולה איז די סוכה פסול ווייל דאס איז מחובר.

פארוואס זאל זיין גוט אז כשר סכך איז מער? אבער דאס שטייט דאך באזונדער, הא קא מצרף סכך פסול עם סכך כשר, ער איז דאך מצרף, דאס ווערט דאך נישט בטל, איז דאך מאכט איז דאך מסכך במחובר. כאטש דאס איז אפגעטיילט, ס'איז העכער דער בוים, אבער דאס טוט דאך מאכן א שאטן, און דער צלתה מרובה מחמתה דארף זיין אן די צווייגן פון דעם בוים, נאר די סוכה אליין איז דא דאך גורם די צווייגן פון בוים, איז אויב עס רעדט זיך לא חבטן איז דאך שווער קא מצטרף סכך פסול וסכך כשר, אלא לאו דארף איך זאגן אז רעדט זיך כשחבטן. ער האט עס אויסגעמישט ושמע מינה אלס א ראיה דלא גזרינן. כ'בין נישט גוזר, נאר חבטן זאגן מיר עס ווערט בטל דורך דעם כשר, אינגאנצן ווערט עס כשר, זע איך דאך כ'בין נישט גוזר, וואזשע דארפן מיר דערציילן דא אין דער משנה נאכאמאל אז כ'בין נישט גוזר חבטן אטו היכא דלא חבטן? זאגט די גמרא, מהו דתימא, מ'האט געוואלט מיינען הני מילי בדיעבד, דער דין איז נאר געווארן געזאגט בדיעבד. אויב ער האט עס שוין געטון, ווייל דאס לשון הדלה איז דיעבד, אבער לכתחילה, לכתחילה איך זאל גיין אויסמישן לא, האב איך געוואלט מיינען קען מען נישט, קא משמע לן דארפן מיר דערציילן אונזער משנה אז לכתחילה קען מען אויך. איי אויב עס שטייט שוין אונזער משנה אז לכתחילה איז אויך מותר חבטן, וואזשע דארף מען דערציילן די אנדערע משנה הדלה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס דארטן צוליב אנדערע דינים איינמאל די או שקצצן ווער איך געוואויר פון דעם א חידוש ווי די גמרא זאגט דארט ווייטער אז לויט'ן מאן דאמר די קציצה אליין אפילו אז טוט עס נישט איבערווארפן נאר מעשה כל דהו איז שוין גענוג און ס'נישט דא דער פסול פון תעשה ולא מן העשוי. אין דער משנה האט מען געלערנט סוכה על גבי סוכה וכו' איז עליונה כשרה תחתונה פסולה, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק בסוכות תשבו ולא בסוכה שתחת הסוכה, נישט זיצן אין א סוכה וואס איז אונטער א צווייטע סוכה, ולא בסוכה שתחת האילן, נישט אין א סוכה וואס אונטער א בוים, ולא בסוכה שתחת הבית, נישט אין א סוכה וואס אונטערן הויז, פרעגט די גמרא, אדרבה, דער שכל איז דאך פונקט פארקערט, ווי אזוי איז דער קרי בסוכות תרתי משמע, ווייזט דאך אויס ס'קען זיין צוויי סוכות, ס'קען זיין סוכה תחת סוכה, און אזוי ווייטער. אמר רב נחמן בר יצחק. האט ר' נחמן בר יצחק געזאגט בסוכות כתיב, די מסורה איז דאך אן א ואו, ווי תוספות איז מסביר דער אונטן די פאר דעם לעצטן תוספות בסוכות כתיב, ואפילו למאן דאמר יש אם למקרא, אפילו דער וואס ער לערנט יש אם למקרא מודה איז ער מודה איך דארף זיך רעכענען מיט די מסורת אויך. דלא לחינם נכתבה המסורת, נישט אומזיסט איז געווארן געשריבן די מסורת, כדפרישית לעיל, אזוי ווי כ'האב פריער מפרש געווען. אמר רבי ירמי', רבי ירמי' האט געזאגט, רבי ירמי' גייט מפרש זיין דעם דין פון דער משנה, אין דער משנה איז געשטאנען א דין, סוכה על גבי סוכה, איין סוכה אויף דער צווייטער סוכה, העליונה כשרה, די אויבערשטע איז כשר אבער תחתונה פסולה, ווייל די תחתונה האט צוויי סככים. זאגט רבי ירמי' אז נישט אלעמאל איז אזוי אט דער דין, פעמים ששתיהן כשרות, ס'קען אמאל זיין סיי די אונטערשטע סוכה סיי די אויבערשטע ביידע זענען כשר, פעמים ששתיהן פסולות,

פעמים אנדערע מאל ששתיהן כשרות, אנדערע מאל סיי די אונטערשטע סיי די אויבערשטע איז כשר, היכי דמי אין וועלכן פאל, כגון שתחתונה דער אונטערשטע חמתה מרובה מצילתה, דער סכך פון דער אונטערשטע וואס דאס איז דער פלאר פון דער אויבערשטע איז מער זון ווי צל, אויב אזוי איז דאך דאס נישט קיין סכך. והעליונה און די אויבערשטע צילתה מרובה מחמתה וקיימא עליונה און ס'דארף זיין נאך א תנאי איז ממילא לאמיר זעהן ביז יעצט אז איך זיץ אין די אונטערשטע סוכה איז פאראן סככים אבער אויף מיר כ'האב נאר איין סכך איך זיץ אויף דער אויבערשטער האב איך אויך נאר איין סכך נאר ס'דארף זיין אז איין תנאי וקיימא עליונה בתוך עשרים, אז די אויבערשטע געפינט זיך אין די עשרים פון ווי? פון דער ערד, פון דער ערד, ווייל איך וויל דאך מכשיר זיין ווען איך בין אין די אונטערשטע אויך, ווען איך בין אויפן פלאר אין די אונטערשטע, דעמאלט אז דער סכך איז בתוך עשרים, איז דער סכך כשר אויך מכשיר צו זיין.

וקיימא עליונה למעלה מעשרים אמה, די עליונה איז העכער פון צוואנציג אמות, פון ווי? דא א מיינט מען נישט פון דער ערד, דא א מיינט מען למעלה מעשרים אמה, פון דעם גג פון דער תחתונה, וואס דאס איז די קרקע פון די עליונה, דא האנדלט זיך דאך וועגן מכשיר זיין די אויבערשטע סוכה, איז אויב דער סכך וועט זיין צוואנציג אמות פון דער ערד, אבער פון דעם אויבערשטן סכך איז ער נישט פון דעם, וואס הייסט די אויבערשטן סכך? פון דעם אויבערשטן פלאר ביזן סכך איז נישט קיין צוואנציג אמה, ס'איז נישט פסול, דאס וואס שטייט דא א אז ס'איז למעלה מעשרים אמה מיינט מען למעלה מעשרים אמה פון גג.

ועליונה חמתה מרובה מצלתה איז אזוי די אונטערשטע וויפל סככים האט עס איינע די כשרע סכך פארוואס ווייל דער אויבערשטער איז דאך חמתה מרובה יעצט וקיימי תרוייהו. בתוך עשרים, איך מוז זאגן אז דער סכך פון דער עליונה זאל אויך זיין אין די עשרים פון ווי? אין די עשרים פון דער ערד, פון דער, פון דער, פון דעם גג פון דער תחתונה, פארוואס? אדער נאר אויב די עליונה וועט זיין בתוך עשרים פון גג תחתונה איז נישט גוט, עס דארף זיין בתוך עשרים פון דער ערד, פון ממש פון דער ערד. פארוואס ווייל אויב די אויבערשטע איז העכער ווי עשרים? רופט זיך דאך אן די עליונה סכך, סכך פסול איז אויף דעם ארט ווי די אויבערשטע סכך איז אנטקעגן די אונטערשטע סכך ווערט דאך געפסל'ט אויף דעם ארט. יעצט א פערדע פאל, ופעמים אן אנדערע מאל, שהעליונה כשרה, די אויבערשטע איז כשר,

דא א דארף איך נישט האבן עשרים לארץ, נאר דא א מיינט מען עשרים צו דעם גג פון דער תחתונה, וואס דאס איז די דער די פלאר פון דער עליונה. פרעגט די גמרא פשיטא, דאס איז דאך וואס פאר א חידוש דערציילט ער מיר, איך ווייס דאך אליין אז אויב איינס פון די סככים איז חמתה מרובה מצלתה איז דאס נישט קיין סוכה תחת הסוכה, וואס פאר א חידוש דערציילט ער מיר. ענטפערט די גמרא, תחתונה כשרה ועליונה פסולה איצטריכא ליה, דעם פאל אז תחתונה כשרה ועליונה פסולה, דער דריטער פאל, וואס רעדט זיך דארטן אז די תחתונה איז צלתה מרובה מחמתה און די עליונה איז חמתה מרובה מצלתה, און איך מוז זאגן אז די עליונה איז אויכעט בתוך עשרים. איז מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען ניגזר איך זאל גוזר זיין דילמא מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר ווייל גיט א קוק ווען דער מענטש זעט אז די תחתונה איז צלתה מרובה מחמתה און די אויבערשטע חמתה מרובה מצלתה און איך בין מתיר צו זיצן דער אונטערשטע מיינט דער מענטש ווייל דער אויבערשטער סכך ווייל דאס איז חמתה מרובה מצלתה רעכן איך זיך נישט מיט דעם. און דער אמת איז, ער רעכנט זיך טאקע נישט מיט דעם, וועט ער קומען צו גיין, און ער וועט מאכן אז די סכך פון דער אויבערשטער, אזעלכע וואס איז חמתה מרובה מצלתה זאל זיין העכער ווי עשרים. ער טראכט ביי זיך, דאס איז דאך סייווי נישט קיין סכך וואלט איך געוואלט מיינען. אז איך זאל גוזר זיין, ממילא זאל איך פסל'ן די תחתונה אויך, ווייל דאס וואס מיר זאגן תחתונה כשרה עליונה פסולה, וויאזוי רעדט זיך, די אונטערשטע איז צלתה מרובה מחמתה, און די אויבערשטע איז חמתה מרובה מצלתה, און די אויבערשטע איז אויך איז בתוך עשרים פון דער ערד. איז דעמאלט בין איך מכשיר די תחתונה, פארוואס איז נישט סוכה תחת סוכה? ווייל דער אויבערשטער סכך ווערט גארנישט נישט גערעכנט, פארוואס? ווייל ס'איז חמתה מרובה מצלתה. וועט ער קומען זאגן אפילו דער אויבערשטער סכך איז למעלה מעשרים איז אויך גוט, און איז דעמאלט דאך נישט גוט, ווייל דעמאלט רופט זיך דאך אן דאס סכך סכך פסול. דאך וואלט איך געוואלט מיינען אז כ'בין גוזר, קא משמע לן לאזט מען הערן אז איך בין נישט גוזר. רשב.